וואס בפרשתנו איז דא אויכעט א פסוק בסוף הפרשה אט דארטן נאך דעם ווי ער דערציילט דעם סדר פון יום ראשון במילואים זאגט ער כאשר עשה ביום הזה ציווה ה' לעשות לכפר עליכם איז רש י מעתיק די ווערטער ציווה הוויה לעשות און זאגט וואס האט דער אייבערשטער געהייסן צו טון אט דאס וואס מען האט געטאן דעם ערשטן טאג זאל מען אזוי טאן כל שבעת הימים, דערנאך באנוגנט זיך ניט רש י מיט דעם פירוש אט דאס על דרך הפשט און זאגט ורזל דרשו, דאס איז א ענין פון פשט, דערנאך איז דא נאך א דרש וואס דאס שטייט אין די תורה שבעל פה רזל דרשו, וואס איז די דרש? אז לעשות. גייט דאס אויף מעשה פרה און לכפר אויף מעשה יום הכיפורים און ללמד אויף אפצולערנען אז דער כהן גדול וואס עבודתו איז געווען ביום הכיפורים איז טעון פרישה קודם יום הכיפורים שבעת ימים אזוי ווי ס'איז דא געווען שבעת ימי המילואים איז דאס געווען שבעת ימי הפרישה. אט דאס איז דער איין ענין, א צווייטער ענין וכן הכהן השורף את הפרה, וואס לעשות גייט עס אויף מעשה פרה און לכפר אויף מעשה יום הכיפורים, וואס עד כאן איז פירוש רשי, וואס אזוי לייענט מען דאס דורך, ובפרט נאך אט די וואס האבן שוין געלערנט גמרא ווייסן אז דער ענין שטייט אין גמרא בבלי און שטייט אין ירושלמי. און שטייט אין תורת כהנים ובכמה מקומות. מען ניט אין רש י וואס צו מחדש זיין, מען ווייס דאך אבער אז רש י'ס כלל איז, אני לא באתי לפרש אלא פשוטו של מקרא, ווי רש י אליינס שרייבט דאס בכמה מקומות, און איז מוסיף אז דארט וואו ער ברענגט אראפ אגדה, איז דאס אט אט די אגדה וואס איז נוגע ליישב פשוטו של מקרא. וואס דערפון איז אויך דא פארשטאנדיג אז וויבאלד אז רש י זאגט ורזל דרשו, איז דא אין דערויף די הדגשה אין ביידע קצוות, ערשטנס אז דאס איז א דרש און ניט פשט, דאס אבער א דרש וואס רש י ברענגט אים אראפ ובפרטיות, באווייזט עס אז דאס איז אזא מין דרש וואס איז נוגע כדי ליישב פשוטו של מקרא. דארפן וויסן וואס איז דא ניט פארשטאנדיק לויט דעם ערשטן פירוש פון רשי, וואס איז כל שבעת הימים וואס מען מוז אנקומען צו דעם דרש, און ווי פאסט דער דרש, וואס האט ער פאר א שייכות צו פשוטו של מקרא, אז אין פשוטו של מקרא שטייט לעשות, זאל מען זאגן אז ס'האט א שייכות צו פרה אדומה, מעשה פרה, און אז שטייט דערנאך לכפר עליכם האט עס א שייכות דווקא צו עבודת יום הכיפורים. לכאורה קען מען זאגן אז וויבאלד אז דאס אן אופן אין לימוד על דרך הדרש איז רשי ניט מחויב מפרש זיין פאר א בן חמש למקרא אופני לימוד הדרש, וויבאלד אבער אז ער ברענגט אראפ נאר אט די דרשות, וואס ליישב פשוטו של מקרא דארף דאס עפעס האבן א שייכות און א קלעפ אין דרך הפשט אויכעט, וואס אין דרך הפשט בשעת מען לערנט לעשות, ובפרט נאך א בן חמש למקרא האט נאך נישט געלערנט די פר נישט געלערנט פרשת פרה אדומה, איז זאגן אז לעשות איז שוין מרמז אז דאס איז פארבונדן מיט מעשה פרה. נאך מער אפילו אז ער וועט לערנען מעשה פרה אין פשוטו של מקרא ווען ער וועט קומען צו פרשת חוקת, איז אויכעט נישט פארשטאנדיג וואו איז דער קשר פון לעשות מיט פרה אדומה, וואס מען זעט זיך אז אין די גמרא מאטערט זיך וואס איז דא דער קשר און מען זאגט אז מען לערנט אפ פון ציוה ציוה. און ס'איז דא קא סלקא דעתך אז מ'מיינט גאר אנדערע עניינים און מ'דארף זיי שולל זיין, דאס איז אזא מין ציווי לאחר עשייה קודם עשייה, מיט א גאנצע שקלא וטריא אפילו אין אופן לימוד על דרך הדרש, וואס ניט נאר רשי ברענגט עס ניט אראפ, אפילו ניט מרמז.

וואס אפילו עס וואלט געשטאנען ללמד איז אויכעט וואלט עס וואלט נישט פארשטאנדיג וואס רשי טיילט עס פאנאנדער אין צוויי זאכן, אבער בפרט נאך אז שטייט וללמד איז א שטעלט רשי בהדגשה אז ס'איז צוויי זאכן, איין זאך איז פאר דעם ו' המוסיף און דערנאך קומט דער ו' המוסיף וללמד שכהן גדול טעון פרישה מיטן גאנצן ענין. וכן הכהן השורף את הפרה, בשעת דער בן חמש למקרא וועט קומען און לערנען די פרשה פון פרה אדומה, וועט ער זען אז הכהן השורף את הפרה איז בכלל אזא מין מציאות ניטא, ווארום בשעת שריפת הפרה שטייט ושרף אותה לפניו, וואס דאס איז דער זעלבער לשון וואס שטייט פאר דערויף ושחט אותה לפניו,

בשעת ער וועט אבער קומען צו לימוד פרשת הפרה, וועט ער מאכן א טומל. דא האט מען רשי געזאגט אז ס'איז דא א כהן השורף את הפרה, און דארטן שטייט בדיוק אז די שריפה איז געווען בפניו ניט דער כהן האט עס שורף געווען. מיט דעם דיוק נוסף בזה, וואס דארף שוין רשי מוסיף זיין א ענין חדש ווי שריפה, אין פסוק שטייט דער לשון לעשות. און דעם לעשות זאגט רש י טייטשט מען אפ אז דאס גייט אויף מעשה הפרה, האט רש י געדארפט זאגן כהן העושה את הפרה, איז דעמאלט איז אראפ אלע שאלות, און דאס איז דעמאלט איז דאס מתאים מיט פשוטו של מקרא וואס אין פסוק שטייט דער לשון לעשות, מיט נאך כמה דיוקים וכמדובר כמה פעמים אז די דיוקים קען מען נישט פארענטפערן על דרך הלימוד. במשנה ובגמרא וברמז ובסוד, ווארום פירוש רשי איז פאר א בן חמש למקרא, און פשוטו של מקרא דארף דאס זיין פארשטאנדיג בפשטות אט די אלע דיוקים. ובנוגע צו פירוש רשי, וואס ער זאגט כאשר עשה ביום הזה ציוה הוויה לעשות, און איז דא אויכעט דער דיוק, לכאורה האט רשי געדארפט זאגן ציוה הוויה לעשות די ששת ימים, ווארום דער ערשטער טאג איז ער שוין אוועקגעגאען, רש י איז אבער מדייק צו שרייבן שבעת הימים, וואס דאס איז אין פשוטו של מקרא, אין דעם פסוק שלפני זה איז ער מסיים, שבעת ימים ימלא את ידכם, און אויף דרוף זאגט ער דעם המשך הפסוק אז ציווה הווי לעשות, און דערפאר איז רש י דא אויכעט מעתיק דעם לשון שבעת ימים, כדי צו מדגיש זיין פארוואס אין פשוטו של מקרא גייט עס אויף די עשיות וואס איז געווען די קרבנות מיט די עשיות וואס איז געווען אין דעם יום ראשון זאלן זיין אין די שבעת ימים וועגן וועלכע ס'רעדט זיך אין דעם סיום פון דעם פסוק שבסמוך לזה שלפני זה. אף על פי כן איז זיך רשי ניט מסתפק מיט דעם פשוטו מיט דעם פשט, ווארום אין פשוטו של מקרא איז נאך נישט גלאטיג, אויב אזוי האט עס נישט געדארפט שטיין ציווה הווי לעשות, אט דאס וואס רש י שטעלט זיך און איז מעתיק די דריי ווערטער האט געדארפט שטיין כי שבעת ימים ימלא את ידכם, און דערנאך האט געדארפט שטיין כאשר עשה ביום הזה. קומט אויס אז דאס איז א לכאורה א ייתור אין פשט, געפינט מען אז מ'חזר'ט איבער דעם צי דעם אנזאג צוויי מאל, אבער גלאטיג איז דאס נישט, ובפרט נאך אז דאס קומט א פסוק נאך א פסוק, פריער זאגט ער שבעת ימים און דערנאך גלייך כאשר עשה ביום הזה, און חזר'ט איבער נאכאמאל ציווה הווי לעשות. איז דערפאר זאגט רש י דארף מען זוכן על כל פנים א דרש וואס איז שייכות צו פשוטו של כתובים, און דאס זאגט ער ורזל דרשו, און נישט ווי מען האט געלערנט עס בפשטות אז ס'איז דאס דרש וואס די גמרא זאגט, דאס איז נישט פשוטו של מקרא, רש י זאגט אן אנדער ענין, ורזל דרשו לעשות זה מעשה פרה, פונקט אזוי ווי שבעת ימים ימלא את ידכם, אויף וועמען גייט עס? גייט עס אויף אהרן ובניו? איז כאשר עשה ביום הזה צוה הוי' לעשות זה מעשה פרה אז דאס זאל אויכעט זיין אדער דורך אהרן און אדער דורך בניו. דערנאך זאגט רשי זאגט ער לכפר עליכם. אז פונקט אזוי ווי א צווייטער ענין וואס דארט דארף מען אויכעט האבן דעם לימוד, אז דא זאגט מען אז ס'איז דא פונקט אזוי ווי ימלא את ידכם ימי המילואים איז דאס געווען ווי רשי האט מפרש געווען כמה פעמים אז דאס איז געווען דער חינוך פון די כהנים און מיט דערין אויכעט כהן גדול אויף אריינפירן זיי אין דעם לשרת בקודש כהן גדול בעניינו ובניו בעניניהם, איז אזוי איז אויכעט לערנט מען אפ פון צוה הוי' לעשות, אז ס'איז דא נאך א ענין צו וועלכן מ'האט זיי מחנך געווען, און דאס איז כאמור לעשות בנוגע צו די בניו, און לכפר בנוגע צו יום הכיפורים א צווייטער ענין, אז דארט דארף אויכעט זיין בכהונה. דערנאך זאגט רש י נאך א צווייטער ענין וואס מ'לערנט אפ פון ללמד. אז פונקט אזוי ווי דא איז געווען פריער א הכנה פון ז' ימים, און ערשט דערנאך איז מען אריין און געטון וואס כהנים דארפן טון, איז די זעלבע זאך לערנט מען אויכעט אפ, נוסף אויפן לימוד אז ס'דארף זיין ביי כהנים, דארף דאס אויכעט זיין אין דעם זעלבן פרט מיט פרישה שבעה ימים לפני זה, א צווייטער ענין. וואס על פי זה ווערט פארענטפערט נאך א ענין אין לימוד על דרך הדרש וההלכה, איז דא צוויי סברות, איין סברה איז דא אז לעשות לכפר עליכם איז איין ענין, און א צווייטע סברה אז לעשות א באזונדער זאך לכפר עליכם א באזונדער ענין. רש י ברענגט אראפ אט די סברא אז דאס איז צוויי באזונדערע עניינים, ווארום אויב דאס איז איין עניין קען דאס גיין אדער אויפן כהן גדול אדער אויף וואס דאס איז בדוגמת אהרן אדער אויף בניו, משא כ שבעת ימי המילואים די גאנצע פרשה וואס רעדט זיך פאר דערויף זאגט ער און חזר'ט איבער יעדער מאל על אהרן ועל בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו. במילא דארף זיין אויכעט כאשר עשה, דער צוה הווי' איז אויכעט אין פשוטם של מקרא נענטער אז עס זאל זיין א ענין פאר אהרן'ען און א ענין פאר בנים, וואס דערפאר רשי גמרא ברענגט ביידע נאך אראפ אז דאס איז דאס איז א ענין וואס כהן גדול און א צווייטער ענין א סתם כהן איז שריפת פרה. לכאורה איז געפינט זיך נאך עניינים וואס ס'דארף זיין דווקא בכהנים, אף על פי כן איז מען דאס נישט מדגיש און מ'לערנט דאס נישט אפ פון דאנעט, און יענע עניינים האט מען שוין געלערנט פריער. אם הכהן המשיח יחטא, אז דעמאלט דער קרבן דארף געבראכט ווערן דווקא על ידי כהן, אם אשמת הקהל איז דאס דווקא דורך כהן, אבער דאס דארף מען נישט אפלערנען פון כאשר עשה ביום הזה, דאס איז שוין געשטאנען פריער, במילא מוז זיין דער לעשות לכפר עליכם עניינים וועגן וועלכע ס'איז נאך נישט געשטאנען. פון וואנעט ווייס מען צו דאס איז פרה צו יום הכיפורים צו אנדערע ווייס מען טאקע נישט. בשעת אבער מ'וועט דערנאך לערנען וועט זען דער בן חמש למקרא אז מיט וועלכע עניינים האט מען אנגעזאגט אז ס'מוז זיין דווקא על ידי כהן געפינט מען מער נישט אט די צוויי עניינים מעשה פרה און עבודת יום הכיפורים. אנדערע עניינים שטייען פריער ווי געזאגט אין פרשת צו, במילא איז דאס לכאורה נישט מוכרח אין פשוטם של כתובים, דאס איז אבער מוכרח דערפון בפשטות המקרא, וואס בפשטות המקרא זאגט מען דעם בן חמש למקרא, אז לעשות גייט דאס אויף מעשה פרה לערנט מען אפ אז ס'דארף זיין בכהן. און לכפר עליכם לערנט מען אפ אז ס'דארף זיין בכהן גדול, און מער איז נישטא וואס צו מרבה זיין, פרעגט זיך היתכן? זאגט מען אז דו וועסט לערנען ווייטער וועסטו זעהן. בשעת מען זאגט אבער בנוגע צו יום הכיפורים, איז אטא דעמאלט איז מעשה יום הכיפורים ווי ס'ווערט דערציילט דערנאך אין אחרי מות. איז אויף אלע עניינים ווערט דארט גערעדט וועגן דעם כהן גדול, אפילו ידוע די פלוגתות הפוסקים בנוגע צו עניינים וואס זיי זיינען שווה ביום הכיפורים לכל השנה כולה, צו דאס דארף דווקא זיין על ידי כהן גדול אדער ס'מעג זיין על ידי כהן הדיוט על ידי כהן סתם, איז כמדובר כמה פעמים ס'ניט קיין ראיה ווי רשי האלט א לימוד בפשוטו של כתובים,

דארטן ניט אלע עניינים פון פרה אדומה ווערן אויפגעטון דורך א כהן ווי רשי שרייבט, אז עס זאל זיין לכפר עליכם מעשה פרה אדומה, איז וואלט מען געקאנט א טעות האבן אז ס'איז די זעלבע זאך ווי מעשה יום הכיפורים, ווי עבודת יום הכיפורים, און דארט זעט מען אז שחיטה ניט און שריפה ניט וכו'. זאגט רשי אז דאס רעדט זיך הכהן השורף את הפרה. ניט מעשׂה פּרה אַדומה אלא הכּהן השׂורף את הפּרה. װאָס איז דער ענין הכּהן השׂורף את הפּרה? ס'איז דאָ כּמה ענינים אין פּרה, ניט נאָר די שׂרפֿה. װי אַדרבה, שׂרפֿת, הכּהן השׂורף את הפּרה איז גאָר בפֿני הכּהן, ניט על-ידי הכּהן. האָט שױן דער בן-חמש למקרא געלערנט אין אַ פֿריִערדיקן פּסוק אַז ס'שטייט, אַז בנוגע אַ כּהן, אַז המחטא דעם קרבן איז אָט דעמאָלט לו יהיה, געהערט אים, דעם חלק המורם וואס מען עסט פון דעם קרבן חטאת. איז רשי מפרש וואס איז דער טייטש המחטא, אט דער וואס מאכט דעם חטאת פאר א חטאת, וואס דאס איז נישט דער וואס קוילעט שחיטה כשרה בזר, און ס'דא בכל ה י בשאר. בשאר הקרבנות אויך, עס איז דא די עניינים מיוחדים וואס איז דא ביי א קרבן חטאת, וואס דאס געהערט צו דעם מאל וואס ער טוט אט די עניינים מיוחדים, איז דאס ניט שחיטה מיט ניט הרמת הדשן וכיוצא בזה. וואס פארוואס שטייט דארט דער לשון המחטא? דערפאר וואס דאס וויל מען אויסדריקן וואס מאכט דעם וואס מאכט דעם ענין מיוחד וואס איז דא אין חטאת, וואס איז דער ענין מיוחד וואס איז דא אין חטאת, איז דער ענין וואס ער איז חיטוי, וואס ער איז מכפר על החטא, שטייט דער לשון המחטא. וואס איז דער ענין מיוחד וואס איז דא אין פרה אדומה, שחיטת הפרה איז דא בכל הקרבנות, אפילו אין חולין אויכעט, ועל דרך זה כמה וכמה פרטים פונעם פרה אדומה, אפילו שריפת הפרה, ס'איז אבער דא דער ענין צוליב וואס די פרה אדומה איז געבראכט געווארן, א קרבן חטאת איז געבראכט געווארן לשם כמה וכמה עניינים, שלמים איז געבראכט געווארן כמה וכמה עניינים, די פרה אדומה וואס מ'ברענגט איז איז אין פשוטם של כתובים, איז דאס נישט צוליב די שחיטה, נישט צוליב די הזאה, נישט צוליב אלע עניינים, מען ברענגט איר כדי זי זאל ווערן אפר, אזוי ווי מען דארף האבן אפר ונתן מים חיים אל כלי און דאס זאל זיין ונתן אפר הפרה און דערמיט וועט מען מטהר זיין מת, איינער וואס איז טמא בטומאת מת, איז אויב אזוי דער וואס טוט מען מיט דער פרה אויף אויספירן אין איר וואס מען דארף מיט איר אויספירן, בדוגמא ווי ביי חטאת ווערט עס מחטא, אזוי ביי פרה ווערט עס אנגערופן שריפה, ער מאכט פון דער פרה מאכט ער אפר. רשי קען נישט זאגן עשיית אפר, עשיית אפר ווערט דורך דעם פייער.

איז אים גיט מען איבער ער זאל מאכן פון דער פרה דאס וואס מען דארף פון איר מאכן. איי איז דאך די קשיא אויב אזוי האט געדארפט שטיין א ענין פון לשון טהרה, ווארום דער אפר הפרה איז דאך אויכעט ניט דער תכלית, פונקט אזוי ווי דער תכלית ביי חטאת איז חיטוי, אזוי איז דער תכלית פון דעם אפר הפרה כדי צו מטהר זיין את הטמא. בשעת מען לערנט אבער אין די פרשה פרה אדומה זעט מען אז נישט נאר דאס, ס'שטייט אויכעט אז ס'איז געווען למשמרת, און ווי רשי איז דארט מפרש אז איין טייל פון די אפר הפרה איז געגאנגען אויף מטהר זיין, א צווייטע טייל איז געגאנגען אויף אריינמישן אין די פרות שלאחריה, און א דריטע טייל איז געגאנגען אז זאל זיין למשמרת אויף די דורות הבאים. באיזה תכלית שתהיה, במילא ווען רשי שרייבט דא ווען דער פסוק זאגט דער לשון פון טהרה און רשי אדער רשי שרייבט דעם לשון פון טהרה שטימט עס נישט, א טייל פון די פון די אפר פרה אדומה איז געווען למשמרת גאר וואס דערפאר קען רשי אויך נישט זאגן למשמרת א טייל איז געווען אויף לטהר.

אז זי זאל עולה על המזבח כל הלילה און לתת להם ווי ער האט געזאגט אין תחילת הסדרה, על דרך זה ביי שלמים וואס עושים שלום, על דרך זה ביי מנחה וואס דאס א מנחה להקדוש ברוך הוא, על דרך זה ביי פרה דארף מען געפינען איין ווארט וואס זאל זיין א נקודה עיקרית און וואס זאל כולל זיין אין זיך סיי די טהרה און סיי למשמרת און סיי בחיל,

ביז די תכלית השלימות ביז וואנעט זי וועט ווערן אפר, וואס דערפאר איז נאך דערויף ווי רשי ברענגט אראפ דעם לשון הכתוב לעשות, במילא ווייס מען שוין אז דאס גייט אויף די עשייה המיוחדה בפרה, בפרה אדומה, איז דערנאך רשי מוסיף נאך א ביאור בזה, בדוגמא ווי מען זאגט פריער המחטא אז דאס איז דער ענין נקודה עיקרית,